האט מען אים געגעבן ביער, ביער איז אמאל געווען געמאכט פון תמרים, האט מען אים געגעבן ביער און ער האט נישט געוואלט מאכן הבדלה אויף דעם, ובת טוות, און ער איז געגאנגען שלאפן געפייניגט, וואס טייטש ער איז געגאנגען שלאפן הונגעריג, למחר טרחנא ואייתינא ליה חמרא, די נעקסטע טאג האט מען זיך מטריח געווען, מען האט אים געטראפן וויין, ואבדיל וטעים מידי, און ער האט טאקע געמאכט הבדלה, און ער האט צוגעביסן עפעס ער האט געגעסן, זאגן זיי ווייטער, לשנה תו איקלע לאתרין, דאס קומענדיגע יאר איז ער ווייטער געווען ביי זיי אין געגנט, לא הוה לן חמרא, זיי האבן נישט געהאט קיין וויין, אייתינא שיכרא האבן זיי נאכאמאל געברענגט ביר, אמר, האט אמימר געזאגט אי הכי חמר מדינה הוא, אויב אזוי איז דאס חמר מדינה, וואס טייטש דאס איז די וויין דא אין די מדינה, ס'איז א פלאץ וואס איז נישט דא קיין וויין, און מען נוצט נאר ביר, אבדיל וטעים מידי, האט ער טאקע הבדלה געמאכט אויף דעם, און ער האט טועם געווען, פארוואס ווייל דאס איז חמר מדינה, זאגט די גמרא שמע מינה תלת, זעהן מיר פון דעם דריי זאכן, קודם כל שמע מינה המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, אז אפילו מען זאגט טאקע הבדלה ביים דאווענען, מען דארף נאך אלץ מאכן הבדלה על הכוס, פארוואס ווייל מען זעט דאך אמימר, ער האט נישט געהאט קיין הבדלה, ער האט נישט געהאט קיין כוס, ער האט זיך געלייגט שלאפן הונגעריג, און די צווייטע זאך וואס מען זעט איז שמע מינה, אסור לו לאדם שיאכל קודם שיבדיל, אז מען טאר טאקע נישט עסן פאר הבדלה, און די דריטע זאך איז שמע מינה, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל השבת כולה, אז איינער וואס האט נישט הבדלה געמאכט מוצאי שבת, קען מארגן און די גאנצע וואך, ס'איז טייטש ביז מיטוואך האט מען געזען, קען ער ווייטער הבדלה מאכן, אזוי ווי מען זעט טאקע אמימר די נעקסטע טאג האט הבדלה געמאכט. זאגט אונז די גמרא, בעא מיניה רב הונא מרב חסדא, האט רב הונא אן איבעיא געפרעגט פון רב חסדא, מהו לקדושי אשיכרא, צו מען מעג קידוש מאכן, מען האט דאך יעצט געזען לגבי הבדלה, פרעגט ער וואס איז מיט קידוש, ביי א פלאץ וואס איז נישט דא קיין וויין, צו מען מעג קידוש מאכן אויף ביער, און ווייטער מען רעדט דא פון ביער וואס איז געמאכט פון תמרים, אמר, האט רב חסדא געענטפערט, השתא ומה פירזומא ותאיני ואסני, מה דאך ביער וואס איז געמאכט פון גערשטלעך, פון תאנים, פון תותים, פון סטראבעריס, וואס איז נאך חשוב'ער פון ביר וואס איז געמאכט פון תמרים, וואס אויף אזא סארט ביר, אויף די בעסערע ביר, דבעאי מיניה מרב, איך האב אן איבעיא געפרעגט פון רב, ורב מרבי חייא, ורבי חייא מרבי, און רב האט אן איבעיא געפרעגט פון רבי חייא, רבי חייא פון רבי, ולא פשט ליה, און פאר רבי איז נישט געווען פשוט, אז מען מעג מאכן קידוש אויף אזא סארט ביר, שיכרא מיבעיא, אויף פשוטע ביר געמאכט פון תמרים איז בכלל א בעיא, אוודאי מען טאר נישט, זאגט די גמרא סבור מינה, די בני הישיבה האבן געמיינט אז קדושי הוא דלא מקדשינן עילויה, אז קידוש טאר מען טאקע נישט מאכן אבל אבדולי מבדלינן, אבער הבדלה ווייטער מעג מען יא מאכן אויף אזא ביר, אמר להו רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט הכי אמר רב, אזוי האט רב געזאגט כשם שאין מקדשין עליו כך אין מבדילין עליו, אז ניין מען טאר אויך נישט הבדלה מאכן אויף ביר, זאגט די גמרא איתמר נמי אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל, כשם שאין מקדשין עליו כך אין מבדילין עליו, אז מען טאר נישט נישט קידוש מאכן און נישט הבדלה מאכן אויף ביר, אפילו אין א פלאץ וואו ס'איז נישט דא קיין וויין. זאגט די גמרא ווייטער, לוי שדר ליה לרבי שיכרא בר תליסר מגני, לוי האט געשיקט פאר רבי ביר וואס איז געווען געמאכט פון דרייצן בינטלעך פון תמרים, און ווי דער רשב"ם איז מסביר האט מען גענומען וואסער מען האט עס געגאסן אויף איין בינטל תמרים, שפעטער די זעלבע וואסער אויף א צווייטע אויף א דריטע, דרייצן בינטלעך אזוי עס איז געווען גאר א גוטע ביר ארויסגעקומען, טעמיה, רבי האט עס טועם געווען, הווה בסים טובא, ס'איז אים געווען זייער געשמאק. אמר האט ער געזאגט, כגון זה ראוי לקדש עליו ולומר עליו כל שירות ותשבחות שבעולם, אויף אזא מין גוטע ביער איז ראוי צו מאכן קידוש אויף דעם, און זאגן אלע שירות ותשבחות אויפן וועלט, בליליא צעריה ביינאכט האט עס אים מצער געווען וואס עס האט זיך געמאכט די מאגן האט אים וויי געטון, אמר האט ער געזאגט מיסרן ומפייס, פון א משקה וואס איז מייסר וואס מאכט א מענטש האבן יסורים קען מען דען מפאר זיין די רבונו של עולם האט ער צוריק געצויגן, ער האט געהאלטן מען קען עס אוודאי נישט נוצן. זאגט די גמרא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט אמאל, אדור ברבים דלא אישתי שיכרא, כ'וועל מאכן א נדר ברבים אזא סארט נדר וואס מ'קען נישט מפר זיין וואס מ'קען נישט מתיר זיין, אז כ'וועל קיינמאל נישט טרינקען קיין ביער וואס געמאכט פון תמרים, אמר רבא, האט רבא געזאגט, אישתי מי זוריון ולא אישתי שיכרא, כ'וועל ענדערש טרינקען וואסער וואס מ'האט איינגעווייקט אין דעם פלאקס פשתן, ווי איידער טרינקען ביער, פארוואס ווייל דער ביער האט מען געזען שאדט פארן מאגן, ואמר רבא, רבא האט געזאגט, תיהוי שקיותיה שיכרא מאן דמקדש אשיכרא, זאל זיין די געטראנק פון איינער וואס מאכט קידוש אויף ביער, זאל זיין זיין געטראנק טאקע ביער, וואס טייטש ער זאל נישט האבן געלט פאר קיין וויין, א מידה כנגד מידה אויף דעם וואס ער האט נישט קידוש געמאכט אויף וויין. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין מקדשין אלא על היין, ואין מברכין אלא על היין, קידוש מעג מען נאר מאכן אויף וויין, און א ברכה מעג מען נאר מאכן אויף וויין. פרעגט די גמרא אטו אשיכרא ואמיא מי לא מברכין עליה שהכל נהיה בדברו, וואס אויף ביער אויף וואסער מאכט מען דען נישט קיין שהכל נהיה בדברו? אמר אביי, איז אביי מסביר הכי קאמר, אין אומרים הבא כוס של ברכה לברך, אלא על היין, ס'טייטשט די הבא כוס של ברכה לברך טייטשט בענטשן ברכת המזון אויף א כוס, איז נאר אויף וויין. זאגט די גמרא תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, אין מקדשין על השכר, מ'טאר נישט קידוש מאכן אויף ביער, משום ר' אלעזר בר ר' שמעון אמרו, מקדשין אז מען מעג יא קידוש מאכן אויף ביער זעהן מיר דא א מחלוקת, נאך א זאך זאגט די ברייתא, מטעימת יין כל שהוא, טועם זיין וויין וואס טייטש ווען מען מאכט קידוש צו ווען מען מאכט א כוס של ברכה צו מען מאכט הבדלה דארף מען טועם זיין נאר א כל שהוא, ר' יוסי בר יהודה אומר מלא לוגמא, מען דארף אנפילן דאס גאנצע באק וואס טייטש מען דארף אנפילן דאס מויל מיט די וויין פון די קידוש די הבדלה פון די כוס של ברכה, זאגט די גמרא אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא נאכגעזאגט פון רב וכן תני רב גידל דמין נרש, און אזוי אויך האט מען געלערנט אין א ברייתא בשם ר' גידל דמין נרש, המקדש וטעם מלא לוגמא, איינער וואס האט מקדש געווען און טועם געווען א מלא לוגמא א שיעור, יצא האט ער יוצא געווען, ואם לאו טאמער נישט לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען, און דער רשב"ם איז מסביר נישט ער אליין דארף טרינקען א צווייטער קען אויך טרינקען, אבער מען דארף טרינקען מלא לוגמא דאס גאנצע באק, זאגט די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק, ר' נחמן בר יצחק האט געזאגט, אנא תנינא לה, לא גידל בר מנשיא, ולא גידל בר מניומי אלא גידל סתמא, וואס טייטש די ברייתא וואס מ'האט דא געזען בשם רב גידל דמין נרש, זאגט ער, איך האב עס נישט געהערט נישט פון רב גידל בר מנשיא, נישט פון גידל בר מניומי, נישט פון גידל דמין נרש, נאר כ'האב סתם געהערט בשם גידל, למאי נפקא מינה, וואס איז א נפקא מינה, זאגט די גמרא למירמא דידיה אדידיה, אז טאמער איינער וועט האבן א סתירה פון די רב גידל אויף א צווייטע רב גידל, וועט ער נישט קענען פרעגן קיין סתירה, ווייל קען זיין דער רב גידל דא איז א צווייטע רב גידל, ס'דא דריי רב גידל'ס, מען ווייסט נישט וועלכע רב גידל האט נאכגעזאגט די ברייתא, און ממילא דאס זאגט טאקע רב נחמן בר יצחק אז אונז ווייסט מען נישט ווער דאס דער רב גידל ממילא קען מען קיין סתירה נישט פרעגן אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה סמוך למנחה אז ערב פסח נאנט צו מנחה טאר מען נישט עסן ביז ביינאכט, זאגט די גמרא איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, סמוך למנחה גדולה תנן, או דילמא סמוך למנחה קטנה תנן וואס מיינט דאס סמוך למנחה סמוך דאס איז א האלבע שעה פאר א האלבע שעה פאר וועלכע שיעור מנחה ס'דא א מנחה גדולה וואס מנחה גדולה דאס איז א האלבע שעה נאך חצות און ממילא סמוך למנחה דאס איז חצות אדער ס'דא מנחה קטנה וואס ביז מנחה קטנה פלעגט מען מקריב זיין די תמיד של בין הערביים וואס מנחה קטנה דאס איז צען מיט א האלב שעה אריין אין טאג און א האלבע שעה פריער איז די צענטע שעה, וואס טאמער די טאג הייבט זיך אן זעקסע, דאס איז דריי אזייגער נאכמיטאג, וואס דאס מיינט די משנה סמוך למנחה. די גמרא מבאר דא וואס איז די צוויי צדדים. פון איין זייט קען מען זאגן זאגט די גמרא סמוך למנחה גדולה תנן, אז סמוך למנחה מיינט טאקע סמוך למנחה גדולה וואס טייטש מען מיינט פון חצות, ומשום פסח דילמא אתי למימשך. איי פארוואס טאקע טאר מען נישט עסן פון חצות ביז סוף טאג, וואס וואלט געווען די טעם? די טעם וואלט געווען אלץ די קרבן פסח, מען דארף דאך מקריב זיין א קרבן פסח, די קרבן פסח קען מען דאך מקריב זיין פון חצות, און ממילא ווען ס'קומט חצות, כדי א איד זאל נישט זיצן און עסן א סעודה און פארגעסן פונעם קרבן פסח, זאגט מען אז ער טאר נישט עסן, ווייל ואתי לאימנועי מלמעבד פסחא, ס'קען זיין א איד וועט זיך פארשלעפן און ער וועט נישט מאכן דעם קרבן פסח, או דילמא אדער אפשר ניין, סמוך למנחה קטנה תנן, אוודאי מיינט מען דא סמוך למנחה קטנה ס'טייטש פון דריי אזייגער, פארוואס טאקע טאר מען נישט עסן משום מצה, דילמא אתי למיכלה למצה אכילה גסה, וואס טייטש אז א מענטש זאל נישט אנקומען פסח ביינאכט צום סדר מיט א פילע מאגן און עסן די מצה אכילה גסה, דארף דאך עסן די מצה על השובע, פארדעם זאגט מען אז פון מנחה קטנה פון א האלבע שעה פאר מנחה קטנה ס'טייטש פון דריי אזייגער ווי מ'האט געשמועסט טאר מען שוין נישט עסן, יעצט ווי דער רשב"ם איז מסביר ווי קומט דא אריין מצה, מ'קען דאך בעצם רעדן פונעם קרבן פסח אויך, נאר וואס דען זאגט דער רשב"ם צוויי זאכן, קודם כל ווען א מענטש עסט ברויט ווערט ער נמאס צו עסן נייע ברויט, ס'טייטש א מענטש עסט א סעודה עסט זיך נישט אזוי גרינג ברויט שפעטער ממילא מצה וועט זיין א פראבלעם ביינאכט. פלייש איז אסאך גרינגער און ממילא די פלייש איז נישט אזא גרויסע פראבלעם. נאך א זאך שמועסט ער אויס אז היינטיגע צייטן איז א גרויסע נפקא מינה ווייל היינטיגע צייטן איז נישטא קיין קרבן פסח און ממילא טאמער די טעם איז אלץ קרבן פסח נישטא קיין קרבן פסח די טעם איז אלץ מצה דאס איז אוודאי יא נוגע און די זעלבע זאך אלץ מנחה גדולה מנחה גדולה טאמער בעצם מנחה מיינט מנחה גדולה און די טעם איז טאקע מען וועט זיך פארשלעפן און נישט מקריב זיין די קרבן פסח איז היינט דאס נישט נוגע אבער ווייטער היות וואס די טעם איז אלץ מנחה קטנה און מנחה קטנה איז אלץ מצה מצה איז דאך היינט נוגע איז היינט אויך נוגע די הלכה. על כל פנים, זאגט די גמרא, פון וואס רעדט זיך דא מנחה גדולה צו מנחה קטנה? זאגט די גמרא אמר רבינא, תא שמע, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, אפילו אגריפס המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות, אותו היום לא יאכל עד שתחשך, די ברייתא זאגט אפילו אגריפס דער קעניג, וואס ער פלעג נארמאל עסן זיין סעודה אינעם ניינטן שעה, וואס טייטש צוויי אזייגער נאכמיטאג, איז ער טאר אויך נישט עסן פון שעת המנחה עד שתחשך. יעצט אזוי, אי אמרת בשלמא סמוך למנחה קטנה תנן, היינו רבותיה דאגריפס. טאמער מען זאגט טאקע אז די משנה רעדט פון מנחה קטנה, און די טעם איז טאקע אז ביינאכט ווען מען קומט צום סדר זאל מען קענען עסן מצה על השובע, פארשטייט מען דאס וואס די ברייתא זאגט דא, אז אפילו אגריפס, וואס אגריפס נארמאל הייבט אן זיין סעודה נאך צוויי אזייגער, און נאך מער, אגריפס דאס איז דאך די איינציגסטע סעודה וואס ער עסט בייטאג, און נאך מער, זיין סעודה וואס ער עסט הייבט ער דאך אן צווייע, און ווען טאר מען נישט עסן ווען איז סמוך למנחה קטנה? דרייע, און במילא אפשר וואלט איך אים יא געלאזט עסן זיין סעודה אפילו אז ס'עט זיך אפשר אריינשלעפן נאך דרייע אזייגער, דאס זאגט די ברייתא אז ניין, אז אפילו אגריפס טאר זיך נישט זעצן עסן א סעודה אזוי נאנט צו דרייע אזייגער ווייל ס'עט זיך אריינשלעפן זיין סעודה, אבער זאגט די גמרא אלא אי אמרת סמוך למנחה גדולה תנן, מאי רבותא דאגריפס, הא חל איסורא עליה מעיקרא, וואס טייטש טאמער מנחה מיינט מנחה גדולה, אז פון צוועלף אזייגער טאר מען שוין נישט עסן, איז פארשטייט זיך אגריפס טאר דעמאלטס אויך נישט עסן, וואס איז די חידוש? זאגט אבער די גמרא, איך פארשטיי נישט, אלא סמוך למנחה קטנה תנן, סוף סוף מאי רבותא דאגריפס, הא מטיא ליה זמן איסורא, לאמיר שוין יא זאגן אז מנחה מיינט מנחה קטנה, אז פון דרייע טאר מען נישט עסן, און וואס איז די חידוש אז אגריפס טאר נישט זיך זעצן עסן א סעודה צוויי דרייסיג, ער גייט דאך אריינשלעפן די סעודה אריין נאך דריי אזייגער וואס דאס טאר מען נישט, איז פארשטייט זיך ער טאר נישט דעמאלטס עסן א סעודה? זאגט די גמרא, ניין, דאס איז שוין יא א חידוש, ווייל מהו דתימא תשע שעות לאגריפס, כארבע שעות לדידן דמי, איך וואלט ווען געמיינט אז אגריפס'ס סעודה צוויי אזייגער, היות וואס דאס איז די צייט וואס ער עסט זיין סעודה, איז דאס פונקט ווי א נארמאלער מענטש, א נארמאלער מענטש עסט א סעודה די פערדע שעה פון טאג ס'טייטש ניין אזייגער, איז אזוי ווי א נארמאלער מענטש איז צוגעוואוינט צו עסן ניינע און אגריפס איז צוגעוואוינט צו עסן צוויי און במילא זאל נישט זיין א חשש אז ער וועט אנקומען ביינאכט הונגעריגערהייט, ווייל יעדן טאג עסט ער זיך צווייע און יעדע נאכט עסט ער סיי ווי נאך א סעודה, און ער איז הונגעריג צום נעקסטן סעודה ווייל א מענטש וואס ער געוואוינט זיך צו די צייט וואס ער געוואוינט זיך צו צו עסן עסט ער, מילא וואלט איך געמיינט אפשר אז אגריפס וואס אגריפס נארמאל עסט צוויי אזייגער זאל מעגן יעצט אויך עסן צוויי אזייגער אפילו ס'שלעפט זיך אריין נאך דרייע, קא משמע לן דאס איז די חידוש אין די ברייתא אז נישט אז אגריפס טאר אויך נישט, אבער טאמער וועסט מיר זאגן מנחה גדולה האט סתם אזוי די ברייתא נישט קיין פנים, און ממילא טאקע א ראיה אז מנחה מיינט מנחה קטנה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אסי האט רב אסי געזאגט. אבל מטביל הוא במיני תרגימא, ס'טייטש אפילו טאקע מען טאר נישט עסן נאך מנחה קטנה, אבער א מענטש מעג עסן זאכן וואס מען טינקט איין, ס'טייטש פירות און ירקות און פלייש, די עיקר איז נישט עסן קיין ברויט, זיך נישט זעצן עסן א סעודה נאך מנחה קטנה. זאגט די גמרא טאקע, רבי יצחק מטבל בירקא, רבי יצחק פלעג איינטינקען ירקות ערב פסח נאך מנחה, און די רשב"ם האלט אז נאך מער, אז נישט נאר אז ער האט געמעגט ווייל ס'נישט קיין סעודה, נאר ער האט געהאלטן ס'איז אן ענין צו עסן די ירקות, אזוי ווי שטייט אין די גמרא, די גמרא זאגט אין ברכות, אז איינער וואס עסט ירקות עפנט עס אויף די מאגן ס'מאכט שפעטער גרינגער צו עסן, ממילא איז גאר אן ענין צו עסן ירקות נאך מנחה קטנה ערב פסח, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט אזוי געלערנט אין א ברייתא, השמש מטבל בבני מעיין ונותנן לפני האורחין, אז א שמש ווען ער גרייט צו די סעודה מעג איינטונקען די בני מעיים פון בהמות וואס מען שעכט דארט וואס ער ארבעט מיט דעם מען רעדט נישט פארשטייט זיך פון א קרבן פסח נאר סתם בהמות וואס מען האט צוגעגרייט צום סעודה איז בשעת ער גרייט צו די סעודה מעג ער עסן פון דעם און ערשט שפעטער גרייט ער עס צו פאר די אורחים ואף על פי שאין ראיה לדבר אפי' עס איז דא קיין ראיה זכר לדבר איז דא א זכר א כעין ראיה דא פון א פסוק שנאמר שטייט אין פסוק נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים אז מען זאל אויסאקערן די פעלד נירו לכם ניר און נישט איינפלאנצן מיט דערנער און מיט קוצים וואס דאס איז די זעלבע ענין אז די שמש וואס איז זיך מטריח וואס ער אקערט אויס די סעודה זאל נישט זיין מיט קיין קוצים מיט קיין צער אזוי לערנט רש"י, דער רשב"ם לערנט אביסל אנדערש אז פארקערט די אויסאקערונג וואס מען אקערט דא אויס וואס טייטש אז מען עסט די ירקות צו כל מיני זאכן נאך מנחה קטנה העלפט עס שפעטער מען זאל עסן די מצה מיט א בעסערע אפעטיט, על כל פנים זעהן מיר פון דא אז דאס איז זיכער נישט קיין פראבלעם צו עסן נאך מנחה קטנה לויט ווי דער רשב"ם האלט ס'איז גאר אן ענין, זאגט די גמרא ווייטער רבא הוה שתי חמרא כולי מעלי יומא דפיסחא, רבא האט געטרינקען אסאך וויין גאנץ ערב פסח, כי היכי דניגרריה לליביה דניכול מצה טפי לאורתא אזוי די הארץ זאל אים ציען ער זאל קענען עסן אסאך מצה ביינאכט כאטש אפילו אביסל וויין זעטיגט אז מען טרינקט אסאך וויין מאכט עס הינגעריג און ממילא האט ער געטרינקען אסאך וויין ערב פסח זאל זיך בעסער עסן די מצה ביינאכט אמר רבא האט רבא געזאגט מנא אמינא לה דחמרא מיגרר גריר ווי ווייס איך אז וויין שלעפט א מענטש די אפעטיט פון א מענטש א מענטש זאל וועלן עסן אסאך דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין דף קי"ז עמוד ב' דא ביי אונז אין פסחים בין הכוסות הללו צווישן די כוסות די פיר כוסות די ד' כוסות איז אם רצה לשתות ישתה צווישן אלע כוסות מעג מען טרינקען וויפיל וויין מען וויל בין שלישי לרביעי לא ישתה צווישן די דריטע כוס און די פערדע כוס זאל מען נישט טרינקען ואי אמרת מסעד סעיד און טאמער דו זאגסט מיר אז וויין זעטיגט פשט נישט אז ס'העלפט מיטן אפעטיט נאר פארקערט אז ס'זעטיגט אויב אזוי אמאי ישתה פארוואס מעג מען טרינקען צווישן די ערשטע און די צווייטע די צווייטע און די דריטע צווישן די דריטע און די פערדע מען וועט באלד זען פארוואס מען טאר נישט אבער פארוואס זאגסטו מען מעג טרינקען צווישן אנדערע כוסות הא קא אכיל מצה אכילה גסה, ס'דאך גורם אז מ'זאל נישט קענען עסן די מצה א נארמאלע אכילה נאר מ'עסט עס אכילה גסה, אלא שמע מינה מיגרר גריר, נאר פון דא טאקע א ראיה אז פארקערט ס'שלעפט ס'העלפט מיטן אפעטיט אז מ'זאל יא עסן די מצה מיט א גרעסערע געשמאק, איז דער רשב"ם ברענגט דא צוויי פשטים פארוואס טאקע צווישן די דריטע און די פערדע כוס טאר מען נישט טרינקען, איין פשט זאגט ער פון דער ירושלמי אז די טעם איז ווייל ווען מ'טרינקט צווישן די דריטע כוס און די פערדע כוס דעמאלטס ווערט מען שיכור, משך די גאנצע סעודה ווערט מען נישט שיכור ווייל בשעת א סעודה ווען מ'טרינקט ווערט מען נישט שיכור אבער די דריטע און די פערדע וואס דאס איז נאך די סעודה דעמאלטס קען מען שיכור ווערן, און ממילא די הלל זאגט מען פארשלאפענערהייט, שיכור'דיגערהייט, פאר דעם טאר מען נישט. נאך א פשט זאגט דער רשב"ם, אז די סיבה וואס מען טאר נישט טרינקען צווישן די דריטע און די פערדע איז ווייל ס'קוקט אויס ווי מ'איז מוסיף על הכוסות, מ'דארף דאך טרינקען ד' כוסות און דא לייגט ער צו. יעצט פארוואס מעג מען טרינקען צווישן די ערשטע און די צווייטע, די צווייטע און די דריטע? ווייל דאס אפילו טאקע ס'קוקט אויס ווי מוסיף על הכוסות אבער חכמים האבן געוואלט מען זאל דעמאלטס טרינקען ווייל ס'העלפט מיט די אפעטיט אויף די מצה, אבער צווישן די דריטע און די פערדע איז דאך נישט שייך די טעם ווייל מען האט דאך שוין געענדיגט מיט די מצה ממילא דעמאלטס טאר מען נישט, על כל פנים האמיר דא א ראיה אז וויין זעטיגט נישט נאר פארקערט ס'העלפט מיטן אפעטיט, זאגט די גמרא ווייטער, רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא, רב ששת איז געזעצן א תענית יעדן ערב פסח ס'טייטש גאנץ ערב פסח האט ער געפאסט, זאגט די גמרא וואס איז די טעם פון רב ששת, נימא די גמרא פרובירט זאגן א טעם, נימא קסבר רב ששת סמוך למנחה גדולה תנן,

דכולי יומא חזי לפסחא, וואס טייטשט די גמרא זאגט אין זבחים אז יעדן קרבן וואס מען שעכט שלא לשמו איז בעצם כשר, ס'איז טייטש ס'איז נישט עלו לבעלים לשם חובה, די בעלעבאס איז נישט יוצא מיט דעם אבער כשר איז דאס, חוץ פון א קרבן פסח און א קרבן חטאת, יעצט די דין אז א קרבן פסח וואס מען שעכט שלא לשמו איז נישט כשר, דאס איז נאר ערב פסח, טאמער מען שעכט עס א צווייטן טאג איז עס א כשר'ע שלמים, די בעלבאס איז גארנישט יוצא מיט דעם אבער א גוטע שלמים איז דאס, יעצט וואס טוט זיך מיט לגבי דעם קרבן פסח טאמער מען שעכט עס שלא לשמו פאר חצות? וואס בעצם ווען איז די צייט צו שעכטן דעם קרבן פסח? חצות, וואס איז ווען מען שעכט עס פאר חצות? עס שטייט אין די משנה אויך אין זבחים א מחלוקת צווישן רבי יהושע און בן בתירא, רבי יהושע זאגט אז מען שעכט עס פאר חצות איז עס א גוטע שלמים אפילו שלא לשמו, דאס טייטש ווען זאג איך אז א קרבן פסח וואס מען שעכט שלא לשמו איז פסול און נאך חצות? בן בתירא זאגט ניין, א גאנצע ערב פסח אפילו פאר חצות אז מען שעכט די קרבן פסח שלא לשמו איז דאס פסול. יעצט וואס איז די טעם פון בן בתירא? איז רבי אושעיא זאגט איז ווייל בן בתירא האט געהאלטן אז גאנץ ערב פסח בעצם איז ראוי צו ברענגען דעם קרבן פסח, און ממילא אז גאנץ ערב פסח פון אינדערפרי שוין איז ראוי צו ברענגען דעם קרבן פסח, איז טאמער מען שעכט שוין אינדערפרי דעם קרבן פסח שלא לשמו איז עס פסול. יעצט דא זאגט דא די גמרא אז רב ששת לכאורה האלט ווי רבי אושעיא, אז רבי אושעיא האט מסביר געווען בן בתירא אז די גאנצע טאג איז ראוי צו ברענגען דעם קרבן פסח דסבר, פארוואס טאקע האלט בן בתירא אז א גאנצע טאג איז ראוי צו ברענגען דעם קרבן פסח? ווייל ער האלט בין הערבים בין ערב דאתמול לערב דהאידנא, ער האלט אז די ווארט בין הערבים מיינט פון נעכטן ביינאכט, ס'טייטש פון היינט אינדערפרי ביז מארגן נאכט, דהיינו גאנץ ערב פסח איז ראוי צו ברענגען דעם קרבן פסח, און ממילא אויב אזוי פארשטייט מען פארוואס רב ששת האט נישט געוואלט עסן א גאנץ ערב פסח גארנישט, ווייל ער האט געהאלטן אז גאנץ ערב פסח קען מען ברענגען דעם קרבן פסח, און ממילא טאר מען נישט עסן א גאנצע טאג טאמער מ'וועט זיך פארשלעפן און מ'וועט נישט ברענגען דעם קרבן. אבער זאגט די גמרא אמרי, האבן די בני ישיבה געזאגט לא,